און דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק וואס איז געווען זמרי'ס שאלה און פארוואס משה האט אים נישט געענפערט, און די שאלה טאקע איז ווי האט משה געמעגט חתונה האבן מיט ציפורה'ן, און דערנאכדעם צום סוף וועט זיין א לימוד מיוחד וואס מ'קען אפלערנען זיך, און וואס איז דער קשר פון די שיחה מיט י ב תמוז וואס קומט אלעמאל אויס ארום די פרשה פון בלק. אין די שיחה וועט דער רבי פרעגן דריי שאלות, די ערשטע שאלה איז וואס איז געווען וואס איז געווען די טענה וואס האט וואס איז געווען די טענה וואס זמרי האט גערעדט צו משה, צווייטע שאלה וועט זיין פארוואס האט פארוואס האט מען טאקע נישט געענטפערט, אויב ער האט א שאלה האט מען געדארפט ענטפערן, די דריטע זאך איז ווי טאקע האט משה רבינו געמעגט חתונה האבן מיט ציפורה'ן, דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא וואס איז געווען די טענה פון זמרי פארוואס מען האט אים נישט געענפערט און וואס איז טאקע דער היתר וואס משה רבינו האט טאקע יא חתונה געהאט מיט ציפורה'ן און דרך אגב וועט דער רבי לויט דעם חידוש וועט דער רבי אראפברענגען נאך אפאר חידושים אין אנדערע עניינים וואס איז נישט אזוי שייך צו דעם עניין. נאר צו מעורר זיין אז אין די שיחה, זייער א טיפע שיחה, זייער לאנגע לאנגע הערות, און עס קומט אויס אז די הערות זענען כמעט ווי די גאנצע שיחה, אזוי ווי די שיחה אדער אפילו נאך מער, פארשטייט זיך אז מקוצר הזמן מען דארף האבן שעה'ן און שעה'ן צו דורכלערנען מיט אלע הערות, מיר וועלן זיך פארנעמען מערסטנס מיט דעם פנים פון די שיחה. אות אלף. בשייכות צום סיפור אינעם סיום פון אונזער סדרה, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, שטייט א פסוק אז איש מבני ישראל דאס איז געווען זמרי בן סלוא וואס איז געווען נשיא בית אב לשמעוני, ער איז געקומען צו ער האט גענומען די מדיינית כזבי בת צור נשיא מדיין און האט איר געברענגט אין לעיני משה און אל אחיו אויכעט האט ער געברענגט לעבן צווישן לעבן אלעמען דערציילן חזל דערציילט די גמרא אין סנהדרין אז זמרי בן סלוא האט די מדיינית כזבי בת צור געבראכט פאר משה רבינו און געטענה'ט ער האט געהאט א טענה, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון די גמרא, זו אסורה או מותרת, ער ווייזט אן אויף כזבי און ער פרעגט, זי איז מותר פאר מיר אדער זי איז אסור? ואם תאמר אסורה, און ער זאגט משה רבינו אויב דו וועסט זאגן אז זי איז אסור, בת יתרו, מי התירה לך? ווער האט דיר מתיר געווען בת יתרו? נתעלמה ממנו, פון משה הלכה, שטייט אין גמרא נתעלמה ממנו הלכה, משה רבינו האט פארגעסן די הלכה, ס'איז נתעלמה געווארן פון אים די הלכה, ביז

זאגט דער רבי, איז רש י מסביר, רש י אין די גמרא אין סנהדרין איז מסביר ווי האט ווי האט משה געמעגט חתונה האבן מיט בת יתרו אויף די שאלה וואס זמרי האט געפרעגט, רש י מסביר, עכפ אין לשון פון רש י, משה קודם מתן תורה נשא, וכשניתנה תורה כולם בני נח היו, ונכנסו לכלל מצוות והיא עמהם כו'. זייער פשוט, דאס הייסט, משה נשא ציפורה ווייל דעמאלט פאר מתן תורה זענען אלע, אויך די בני ישראל געווען אין גדר פון בני נח, דערנאך ווען ס'איז געקומען מתן תורה האט זיך אויך ציפורה מגייר געווען צוזאמען מיט אלע אידן, אלע אידן האבן געהאט א דין פון בן נח, משה רבינו האט חתונה געהאט מיט איר אין מדין פארן נאך געגיין אין מצרים פאר מתן תורה, ממילא דערנאך ווען ס'איז געקומען מתן תורה, זענען אלע געווארן אידן, אלע בני נח די זענען געווארן אידן, און זי אויכעט צווישן זיי, ווי די גמרא זאגט קלאר, והיא עמהם וכו', און זי האט זיך מגייר געווען מיט זיי, און דערפאר איז זי אויך דערנאך מותרת צו משה, דערפאר איז זי געווען מותרת צו משה, דאס איז וואס רש"י ברענגט אראפ און רש"י איז מסביר אין גמרא פארוואס משה רבינו האט געמעגט חתונה האבן און זיין מיט ציפורה.

גייט ראובן שמעון און משה קומט גאר פון לוי, האט ער אים מסביר געווען אז ער איז דאך גרעסער פון משה'ן, האט זי מסכים געווען יעמאלט און האט איר גענומען און געזינדיגט מיט איר. פרעגט דער רבי, אויב זמרי איז געווען א נשיא בית אב לשמעוני, היינט וואס איז מלכתחילה געווען זיין טענה, ואם תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך, אויב דו וועסט זאגן אז די כזבי איז אסור צו מיר, ווי האסטו חתונה געהאט מיט בת יתרו, צו דען האט ער נישט געוואוסט דעם חילוק הכי פשוט צווישן נישואין פון פאר מתן תורה און נאך מתן תורה? ער האט דאך נישט געוואוסט אליין דעם חילוק פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה, אז פאר מתן תורה איז געווען האט מען געמעגט אלע האבן געהאט א דין פון בני נח, און נאך מתן תורה יעצט אז ער ברענגט כזבי ער טאר נישט און משה האט שוין חתונה געהאט מיט איר פריער און זי האט זיך מגייר געווען צוזאמען מיט אלעמען. דאס איז איין שאלה, און דער רבי זאגט און לאידך גיסא מען קען פרעגן אויכעט פון צווייטן זייט, אויב אפילו מען זאל געפינען עפעס א הסברה, לכל הפחות אלס א אלס א קא סלקא דעתך, מיט מיט זיך קוועטשן און מיט זוכן עפעס א סברה פארוואס דער חילוק הנ"ל איז נישט קיין טעם מספיק צו מתיר מאכן בת יתרו, מיט לאמיר זאגן אז מען וועט אויסקוועטשן עפעס א תירוץ אז ס'איז נישט גענוג צו מסביר זיין דעם חילוק אז ס'איז פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה, איז נאך אלס שווער, בלייבט נאך אלס שווער, פארוואס מען געפינט נישט אין גמרא אז משה אדער עימיצער אנדערש זאל ענטפערן אויף דער טענה פון זמרי כלפי משה רבינו, פארוואס איז נישטא קיינער האט אים נישט געענטפערט, ער האט דאך געפרעגט א שאלה, און לאמיר זאגן אז דער ענטפער פון זאגן אז ער האט נישט געוואוסט דעם ענטפער קען מען נישט זאגן, אבער אויב מען האט עפעס אויסגעפינען אין א וועג לאידך גיסא האט מען אויסגעפינען. אז ס'דא עפעס א אז ס'נישט גענוג דער ענטפער צו זאגן פארוואס משה רבינו האט חתונה געהאט מיט איר, איז דאך זייער א שווערע שאלה פארוואס האט נישט אין גמרא קיינער האט נישט דערמאנט אז מ'האט אים געענטפערט, ער פרעגט א שאלה האט מען אים געדארפט ענטפערן. וואס האט פנחס געטון? פנחס האט בלויז געזאגט די הלכה, ער האט געזאגט אז הבועל ארמית איז קנאים פוגעים בו, וואס איז דאס נוגע? דאס נוגע צו די מעשה פון זמרי, וואס זמרי האט געטון מיט כזבי'ן, דאס האט פנחס געזאגט אבער נישט מ'האט אים געענטפערט. פנחס האט זיך מייחס געווען צו די מעשה פון זמרי וואס האט בועל געווען כוזבי בפני כולם און האט אים געהארגעט, אבער קיינער האט נישט געענטפערט זמרי'ן אויף זיין שאלה וואס ער פרעגט אים, משה רבינו ווי מעגסט אויב איך טאר נישט זיצן מיט כוזבי ווי מעגסט ווי מעגסט ווי האסטו חתונה געהאט מיט ציפורה? איז דא דא האבן מיר צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז ווי קומט דאס אז זמרי האט נישט געוואוסט אזא ענין פשוט אז דא א חילוק פון פאר מתן תורה און נאך מתן תורה און אז ציפורה האט זיך אויכעט מגייר געווען און לאידך גיסא אויב ס'איז יא, אויב ס'איז יא דא, אויב ס'איז יא דא א פראבלעם אין די נישואין פון משה, איז פארוואס האט מען עם נישט געענטפערט אז ס'איז נישטא קיין פראבלעם, מ'האט עם געדארפט מסביר זיין אז ס'איז דא א חילוק פון עם ביז משה. עס זענען דא מפרשים וואס זאגן אז דאס גופא, דער חילוק הנ"ל צווישן פאר און נאך מתן תורה, איז נתעלמה פון משה, אז טאקע דאס איז טאקע נתעלם געווארן פון משה רבינו, אויף וואס דער חילוק פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה, און דערפאר האט משה רבינו אים נישט געענטפערט. זאגט דער רבי מיט דריי סיבות אז מען קען עס נישט זאגן אזא זאך, דער רבי קען עס נישט אננעמען אט דעם אט דעם ענטפער. דער רבי ברענגט אראפ די מפרשים זענען דער עיון יעקב צו עין יעקב אין די גמרא אין סנהדרין. זאגט דער רבי פארוואס איז נוסף. נוסף אויף דעם וואס א' רשי זאגט בפירוש ונתעלמה ממנו הלכה, און רשי זאגט וואס שנאמר לו בסיני הבועל כותית וכו', אז בלויז די הלכה וואס פאר אן עונש עס קומט איז נתעלמה ממנו, ער האט געוואוסט אז הבועל ארמית איז חייב מיתה, באט ער האט נישט געוואוסט וואסערע סארט עונש מען דארף אים געבן, וואס פאר א סארט עונש מ'דארף אים געבן, אבער ער האט נישט פארגעסן אז ס'איז דא א חילוק פון אז בועל ארמית איז חייב ב, און במילא קען מען נישט זאגן אז ס'איז נתעלם געווארן פון משה דערפאר האט ער אים נישט געענטפערט, ב, ס'איז א דוחק גדול צו זאגן אז עס זאל נתעלם ווערן פון משה, אזא פשוט'ער חילוק כנזכר לעיל, ווי קען מען זאגן אז אזא פשוט'ער חילוק פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה האט משה פארגעסן? און אויב איך וועל זאגן אז דער תירוץ ווי דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אז משה האט עס נתעלם געווארן פון משה ווייל כדי שיבוא פנחס ויטול את הראוי לו דערפאר האט משה פארגעסן ווייל פנחס זאל עס מאכן דאן וועט ער דאך קריגן די ברכה פונעם אייבערשטן בריתי שלום אין פרשת פנחס איז גענוג צו פארגעסן אז הלכה פון קנאים פוגעים דאס איז גענוג און ער דארף נישט פארגעסן אינגאנצן דעם גאנצן ענין פון דעם במילא איז קען מען עס נישט זאגן. ב. ס'איז א דוחק גדול צו זאגן אז זאל נתעלם ווערן פון משה אזא פשוט'ער חילוק הנ"ל איז אויך נישט ב. איז חוץ נוסף אויף די צוויי זאכן איז אויכעט ווי האט זמרי געפרעגט א שאלה האט ער זיך דען געקענט פארלאזן אז פון משה וועט נתעלם ווערן דער חילוק צווישן פאר און נאך מתן תורה? זייער פשוט, ווען זמרי איז דאך געקומען און געפרעגט וואס זאג איך אז משה איז נתעלם געווארן די הלכה דערפאר האט ער אים נישט געענפערט, דען האט זמרי דען געוואוסט אז משה גייט פארגעסן די הלכה ממילא וועט ער אים נישט ענטפערן? זמרי איז געקומען פרעגן און האט געוואלט האבן א ענטפער אויף דעם, איז דאך נישט פארשטאנדיג. ממילא אויב ער האט נישט געוואוסט אז די הלכה וועט ווערן נתעלם פון משה, האט ער געוואוסט אז משה גייט אים ענטפערן אז ס'דא א חילוק פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה, ווערט דאך ווייטער צוריק די שאלה, ווי האט ער געמאכט אזא טעות און געפרעגט אזא שאלה? אויכעט און אויב ס'איז יא דא עפעס אין דעם עפעס, פארוואס האט מען אים נישט, אויב ס'איז דא עפעס אין די שאלה יא עפעס א ריכטיגע זאך, פארוואס האט מען אים נישט געענטפערט? דאס איז נושא א', דא האבן מיר די צוויי שאלות, נושא ב', אויך דארף מען פארשטיין א אנדער שאלה וואס מען דארף וואס מען דארף פארשטיין. אויכעט אויף די מעשה מיט זמרי, וועט דער רבי פרעגן א שאלה. דער רבי ברענגט אראפ די גמרא אין קדושין, דער דין איז אז א גיורת איז אסורה לכהן. א כהן טאר נישט חתונה מיט קיין גיורת. און דאס איז אן איסור מן התורה. ס'איז אן איסור מן התורה. הגם די גמרא אין קידושין לערנט עס אפ פון א פסוק אין יחזקאל, די גמרא אין קידושין לערנט אפ אז סאיז א איסור אז א גיורת איז אסור לכהן פון א פסוק אין יחזקאל, שטייט א פסוק אין יחזקאל ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים, אז נישט קיין אלמנה נישט קיין גרושה קענען זיי נעמען, פון דעם לערנט מען ארויס אז מען טאר נישט נעמען אויכעט קיין גיורת, און דאס רעדט זיך פארשטייט זיך וועגן א כהן גדול, ווייל א כהן הדיוט קען דאך חתונה מיט א קען דאך חתונה מיט א אלמנה, דארטן שטייט ואלמנה וגרושה לא יקחו, איז די גמרא לערנט דאס אראפ פון א פסוק אין יחזקאל, איז דאס נאר וואס אתא יחזקאל ואסמכה אקראי, אט דער פסוק אין יחזקאל איז נאר א איז איז ער דאס מסמיך אויף א פסוק פון חומש דאס הייסט אז ס'איז איסור מן התורה, אבער דאס איז אן איסור מן התורה ממה שנאמר, ס'דא א פסוק אין פרשת אמור, אישה זונה וחללה שטייט ווייטער לא יקחו. וואס לערנט מען אראפ פון דעם? אז לפי שבא מן העכו"ם השטופים בזימה, דערפאר טארן זיי נישט חתונה האבן מיט קיין גיורת, זעט זיך אויס שוין אז ס'איז א איסור מן התורה וויבאלד עס שטייט אין די תורה אישה זונה וחללה, הגם אז זי איז נישט קיין זונה, הגם אז זי האט זיך מגייר געווען, וויבאלד אבער זי קומט פון עכו"ם וואס זיי זענען שטופים בזימה, דערפאר קען א כהן נישט חתונה האבן מיט איר. יעצט דער רבי ממשיך, אין דער אין דער גמרא, אין די גמרא אין זבחים, איז דא א פלוגתא וועגן משה רבינו, לויט איין דעה איז משה רבינו כהן גדול, ווייל לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה, ווי די גמרא ברענגט ווי די גמרא ברענגט אראפ אין זבחים, אז משה רבינו איז געווען א כהן, און לא פסקה כהונה נאר מזרעו של משה, די גמרא דערציילט אז עס שטייט דארטן ווען דער אייבשטער האט געבעטן משה רבינו אז ער זאל גיין אין מצרים און ארויסנעמען די אידן, האט עס גענומען א זיבן טעג, ער האט נישט מתמול שלשום, ער האט נישט געהאלטן אז ער איז ראוי צו דעם און האט עס נישט געוואלט אננעמען, שטייט ויחר אף השם במשה, די גמרא זאגט דארטן אז וואו עס שטייט ויחר אף ויחר אף מוז דאס האבן עפעס א תוצאה, עס מוז זיין עפעס אז עס איז געווארן פון דעם, וואס איז געווארן פון דעם? איז ברענגט ער אראפ אז משה איש האלוקים בניו יקראו על שבט הלוי, קומט דאך אויס אז ווען משה איז געווען א כהן און פון אים איז נפסק געווארן און זיינע קינדער זענען געווארן לווים אבער ער איז געווען א כהן, דאס איז איין דעה, א צווייטע דעה האלט אז לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים בלבד, משה איז געווען א כהן נאר אויף די זיבן טעג שבעת ימי המילואים פון ראש חודש ניסן ווען ס'איז פון כ ג פון כ ג אדר ביז ראש חודש ניסן וואס מ'האט אויפגעשטעלט יעמאלט דעם משכן, איז אין שבעת ימי המילואים איז ער געווען א כהן. איז קשה, לויט דעם ווערט דאך שווער, ווי אזוי איז בת יתרו געווען מותרת צו אים? זי איז דאך געווען א גיורת, און שטייט דאך קלאר דארטן אז א גיורת, א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט קיין גיורת. דאך א געוואלדיגע שאלה, ווי האט משה געקענט חתונה האבן מיט איר? לויטן מאן דאמר אז לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים בלבד, אויב איך זאג אז ס'גייט ווי דעם תנא וואס ער האלט, די מאן דאמר, אז לא נזקיין משה, משה איז געווען א כהן נאר די זיבן שבעת ימי המילואים, וואלט מען דאך געקענט ענטפערן, על כל פנים, בדוחק וואלט איך געקענט עפעס ענטפערן. וואס קען מען ענטפערן בדוחק? אז משה איז אויך דאן נישט געווען קיין כהן גמור,

און דערפאר שימש משה שבעת ימי המילואים בחלוק לבן, ווי די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף לד, פארוואס האט ער משמש געווען בחלוק לבן, נישט מיט בגדי כהונה, ווייל אין בגדי כהונה בבמה, ביז ס'איז געווארן דער בית המקדש איז דאך געווען דער רוים וואס מ'האט געמאכט וואס איז געווען מותר איז געווען צו ברענגען א קרבן בבמה, און ווען מ'ברענגט א קרבן אין א במה איז מען איז מען משמש בחלוק לבן נישט בבגדי כהונה, ממילא קומט דאך אויס אז משה רבינו איז נישט געווען קיין אמת'ער כהן, און דערפאר איז אויך בת יתרו הגיורת נישט געווען אסור צו אים, ווייל ער איז נישט געווען קיין אמת'ער כהן. אבער לבד זאת וואס פון לשון הגמרא לא נתכהן משה איז משמע אז בשבעת ימי המילואים איז ער געווען א כהן גמור, לכאורה דער רבי האט געוואלט זאגן אז ער האט טאקע שימש בחלוק לבן, ס'איז געווען א במה, איז ער נישט געווען קיין אמת'ער כהן, זאגט דער רבי מ'קען דאס נישט זאגן ווייל ס'שטייט דאך קלאר אין גמרא לא נזקין משה, אויף די שיטה וואס האלט אז ער געווען א כהן נאר אין די שבעת ימי המילואים, שטייט דער לשון לא נתכהן משה אז ער יא געווען א כהן, איז אפי' איז לויט דעם וועט אויך זיין שווער, אבער בלייבט דאך אבער שווער לויטן מאן דאמר אז משה כל ימיו כהן היה, איז דאך זיכער שווער, ווי האט משה חתונה געהאט מיט ציפורה בת יתרו, ממילא בלייבט דאך בלייבט דאך בלייבט דאך די זעלבע שאלה. אין אות ג' און ד' וועט דער רבי. ברענגען א לכאורה מען קען ענטפערן איין שאלה מיט די צווייטע, די ערשטע שאלה איז וואס איז געווען די שאלה פון זמרי, וואס פרעגט ער, וואס ער האט דאך געוואוסט ער איז געווען א נשיא בית אב א נשיא אפשר א נשיא שבט, וואס פרעגט ער א שאלה, ער ווייסט אז ס'דא א חילוק צווישן פאר מתן תורה נאך מתן תורה, די רבי זאגן אז די שאלה און די צווייטע שאלה וואס מען האט געפרעגט ווי האט משה חתונה געהאט, לכאורה אין אות ג' און ד' וועט דער רבי זאגן אז מען קען עס פארענטפערן איינע איינע איז פארענטפערט מיט די אנדערע און דער רבי וועט עס אפפרעגן, און אין אות ה' וועט דער רבי געבן זיין חידוש נפלא וואס טוט זיך דא, וואס האט וואס האט זמרי געפרעגט, פארוואס משה האט אים נישט געענפערט, און ווי משה האט געמעגט חתונה האבן מיט בת יתרו אפילו אז זי איז געווען א גיורת. לערן מיר יעצט אות ג'. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן, דער רבי זאגט לכאורה וואלט מען געקענט זאגן, אז די צוויי שאלות הנ"ל פון אות א' אות א' איז וואס איז געווען די שאלה פון פון זמרי ווי קומט עס ער האט נישט געוואוסט אזא פשוט'ן חילוק, און די צווייטע שאלה ווי האט משה חתונה געהאט ווען משה איז דאך א כהן ווי מעג ער חתונה האבן מיט מיט א גיורת, אז די צוויי שאלות הנ"ל סיי אין סעיף א' און סיי אין סעיף ב' ווערן פארענטפערט אחת בחברתה. ווערן פארענטפערט איינע אין די צווייטע, און דער רבי גייט עס מסביר זיין מיט דער טענה בת יתרו מי התירה לך, האט זמרי טאקע געמיינט נישט דעם איסור חיתון מיט אן ארמית, ער האט אים נישט געפרעגט ווי קומט עס אז ער האט חתונה געהאט מיט בת יתרו וואס איז געווען א ארמית, נאר דעם איסור גיורת לכהן, ער האט אים טאקע געפרעגט די שאלה ווי קענסטו חתונה האבן מיט א מיט מיט מיט א גיורת ביסט א כהן, א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט קיין גיורת. און די שייכות צווישן דעם איסור מיט דעם וואס א מדינית איז אסור, ווי זמרי זאגט משה רבינו אם תאמר זו אסורה בת יתרו מי התירה לך, איז אין דעם וואס דער טעם, און זמרי האט געהאט זייער א געשמאקן צוגלייך פון דעם וואס ער פרעגט אים וויאזטו געקענט חתונה האבן מיט א גיורת דו ביסט א כהן, און ס'האט א שייכות מיט דעם וואס ער פרעגט אים צו די כסבי איז מותר פאר מיר אדער נישט, וואס איז די שייכות צווישן זיי זאגט דער רבי זייער געשמאק. וואס די טעם האיסור פון גיורת לכהן איז כנזכר לעיל, ווי גערעדט פריער, זי האט זיך דאך מגייר געווען פארוואס טאר א כהן נישט חתונה מיט איר, ווייל לפי שבאה מן העכו"ם, ארמים, וואס זיי זענען שטופים בזימה, זיי קומען פון א פלאץ וואס זענען שטופים בזימה דערפאר דארף מען נישט חתונה, דאס הייסט אויב די מדינית איז אסורה ווייל זי איז אן ארמית, אויב די אויב דו זאגסט אז די מדינית איז אסור פאר מיר זמרי פארוואס איז זשע פארוואס זשע איז בת יתרו שבאה מן העכו"ם וואס הערט ארמים מותרת צו משה וואס ער איז א כהן דאס איז געווען זיין שאלה אבער לפי זה לויט אויב מ'זאגט אז דאס איז געווען זיין שאלה לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס זמרי האט געפרעגט, אויב איך טאר נישט חתונה מיט איר ווייל זי קומט פון ארמים און זי איז פון שטופי זימה, איז ציפורה איז אויכעט אפילו זי האט זיך מגייר געווען איז זי אויכעט פון שטופי זימה און דו ביסט א כהן. אבער לפי זה זאגט דער רבי בלייבט שווער, מען קען עס נישט זאגן. פארוואס בלייבט שווער? וואס מיר האבן געלערנט אין סעיף א', וואס לאידך גיסא, א' וואס איז טאקע די תשובה אויף דער טענה? אויב דאס איז אויב דאס איז זמרי'ס טענה, וואס איז די תשובה אויף דעם? און ב' אויב ס' אויב ס' אויב ס'איז א שאלה, פארוואס האט מען דעם ענטפער נישט געזאגט צו זמרי? האט דאך איידער געדארפט דאס ענטפערן. אין אות ד' איז דער רבי ממשיך צו זאגן ווי ווי ס'קען זיין אז איין שאלה ווערט פארענטפערט אין די צווייטע און דער רבי וועט עס אפפרעגן דערנאך דער רבי אריבער גיין אין זיין חידוש. אות ד' לכאורה וואלט מען געקענט פארענטפערן מיט דעם. מיט דעם וואס חז"ל זאגן פארענטפערן די דעם חילוק וואס וואס איז פון כוזבי וואס ער ברענגט אראפ איז מיט דעם ענין פון משה רבינו וואס זי וואס זי האט זיך מגייר געווען וואס קען זאגן ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו די גמרא ברענגט אראפ אין שבת דף פ"ז אז אז ווען ס'רעדט זיך דארט בנוגע פון מתן תורה שטייט אז ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא משה רבינו האט האט געמאכט דריי זאכן און דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים, די ערשטע זאך וואס משה רבינו האט געמאכט איז געווען הוסיף יום אחד מדעתו, די מתן תורה האט געדארפט זיין ביום ו', און דער אייבישטער האט אים געזאגט וקדשתם עס זאל זיין דער ענין פון פרישה היום ומחר, האט משה רבינו געלערנט אז ס'דארף זיין דריי טעג נישט קיין צוויי טעג, דערפאר איז מתן תורה געווען שבת און נישט פרייטאג, און דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים, די זעלבע זאך איז אויך ווען ער האט צובראכן די לוחות שטייט דארטן, אשר שיברת, זאגט די גמרא יישר כח ששיברת, דער אייבישטער האט מסכים געווען אויכעט, דערנאכדעם אויכעט דעם ענין וואס די דריטע זאך איז וואס משה איז פירש מן האישה, ווי שטייט דער לשון ועתה שובו לאהליכם און ואתה עמוד עמדי, זעמיר אז משה האט געטון דריי זאכן און דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים, וואס איינער פון זיי איז דאס איז פירש מן האישה. און דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים, במילא איז שוין נישטא קיין טענה בת יתרו מי התירה לך, מצד דעם איסור גיורת לכהן, ווייל משה האט זיך פורש געווען מאשתו, מילא איז שוין נישטא קיין שאלה, מילא קומט כוזבי און ער פרעגט, קומט זמרי און ער פרעגט משה רבינו, זו מותרת או אסורה, און איף אויב דו זאגן אז איז אסורה, ווער האט דיר מתיר געווען, משה האט דאך שוין, משה האט שוין פורש געווען פון איר, ער איז שוין נישט געזעצן מיט איר, ממילא גייט אראפ די שאלה זיינע. און כאטש פרישה אליין איז לכאורה נישט גענוג אראפצונעמען דעם איסור גיורת לכהן, אויב איך זאל זאגן אז ער האט נאר פורש געווען איז נישט גענוג ווייל ער האט נאכאלץ חתונה געהאט מיט איר, זאגט דאך אבער רשי בפירושו על התורה אויפן פסוק אין סוף פרשת בהעלותך, זאגט רשי, ותדבר מרים על אודות האישה כי אישה כושית לקח, זאגט רשי, על אודות האישה? על אודות גירושיה, מרים האט געזאגט אהרן אז משה האט מגרש געווען איר, כי אישה כושית לקח זאגט רשי נאכאמאל אויף כי אישה כושית לקח, ועתה גירשה זאגט רשי צוויי מאל אין זעלבן פירוש ועתה גירשה, דאס הייסט רשי לערנט אז ס'איז נישט וואס פירש מן האישה ווי רשי ברענגט עס דארט אראפ פרישה בעלמא, נאר ער ברענגט אראפ עס נאר נאר ס'איז געווען גירושין ממש במילא פון דעסוועגן האט מען דאס נישט געענטפערט ממילא איז פארשטאנדיג וואס איז געווען זמרי'ס שאלה און צו משה'ן איז נישט קיין שאלה פארוואס ער האט חתונה געהאט מיט איר ווייל שטייט דאך אז ער האט איר גע'גט אויב האט ער גע'גט איז איז איז איז שוין נישט קיין שאלה אויף משה רבינו ער פרעגט אים בת יתרו מי התירה לך ער איז שוין געווען ער איז שוין געווען ער איז געווען שוין גע'גט פון איר פון דעסוועגן האט מען דאס נישט געענפערט זמרין, ווי דער רבי זאגט פריער אז ס'ווערט פארענפערט איינע פון די אנדערע, אויב איך זאג אז משה רבינו האט זיך גע'גט פון איר, איז פארוואס האט ער עס נישט געענפערט זמרין? פון דעסוועגן האט מען דאס נישט געענפערט זמרין, ווען ער האט געפרעגט בת יתרו מי התירה לך, ווייל ווי מבואר אין דברי חזל, דער רבי ברענגט אראפ ווי ס'שטייט אין ספרי אין בהעלותך, האט קיינער פון דעם נישט געוואוסט. ביז אז אויך מרים האט זיך דערפון דערוואוסט ערשט ווען אלדד און מידד מתנבאים במחנה, און ציפורה האט געזאגט אוי לנשותיהם של אלו. קיינער האט נישט געוואוסט פון די מעשה אז משה רבינו האט זיך געגט, נישט משה האט דערציילט קיינעם און נישט ציפורה האט דערציילט קיינעם, והראיה אז אפילו מרים און אהרן האבן אויכעט נישט געוואוסט, ווען האט זיך מרים דערוואוסט פון דעם? ווען ס'איז געווען אלדד און מידד מתנבאים במחנה, האט מרים געהערט פון ציפורה וואס זי האט געזאגט אז ס'א רחמנות אויף די ווייבער פון די צוויי, אויב אלדד און מידד האבן נאכן נבואה, וועט זיך זייער מאן פורש זיין פון זיי, אזוי ווי מיין מאן האט זיך פורש געווען פון מיר, אזוי ווי האט זיך געגט פון מיר, יעמאלט האט זיך מרים דערוואוסט פון דעם, ממילא ווארום וויבאלד משה האט עס געטאן מדעתו, שטייט קלאר אין די גמרא ג' דברים עשה משה מדעתו און דאס איז איינע פון זיי, האט ער זייענדיג אן עניו מאוד, ווי עס שטייט אין פרשת בהעלותך, נישט געוואלט מען זאל דערפון וויסן, ער האט נישט געוואלט, ער איז געווען א עניו, ארום גיין דערציילן אז ער איז א חשוב'ער מענטש און האט זיך גע'גט פון די ווייב ווייל ער איז א נביא ווייל ער גייט רעדן מיטן אייבערשטן, ער האט נישט געוואלט מען זאל וויסן דערפון און מהאי טעמא האט ער אויך נישט געוואלט ענטפערן זמרי'ן אז פירש מן האישה, איז זייער געשמאק, וואס פארוואס האט ער נישט געענפערט? איז ממילא קען מען זאגן אז לכאורה ווערט פארענפערט איינע פון די אנדערע, סווערט פארענפערט אז די שאלה וואס האט אים געפרעגט ווי אם זו אסורה מי בת יתרו מי התירה לך, שטייט נישט קיין מי התירה לך ער האט חתונה געהאט פון פריערט, דערנאך נאך מתן תורה האט ער זיך טאקע געגט פון איר, ער איז נישט געבליבן זיצן מיט איר, איי ווערט דאך די שאלה פארוואס האסטו נישט געענפערט אים אזוי, ווייל ער איז געווען א עניו און קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם האט ער נישט געוואלט גיין ארום גיין דערציילן וועגן דעם. איז לכאורה האבן מיר דאך א ענטפער, זייער געשמאק וואס זמרי'ס שאלה איז געווען, און מיר האבן א ענטפער פארוואס משה האט אים נישט געענטפערט, און ס'איז אויך א ענטפער אויף פארוואס משה משה האט געקענט חתונה האבן מיט איר פריערט און דערנאך האט ער זיך געגט. זאגט דער רבי ער נעמט עס נישט אן, און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דא איז געווען, און מסביר זיין די אלע דריי שאלות וואס איז געווען זמרי'ס שאלה, פארוואס מ'האט אים נישט געענטפערט, און ווי האט משה טאקע חתונה געהאט מיט ציפורה. אבער דער ביאור איז נישט אויסגעהאלטן, אט דער ביאור איז נישט אויסגעהאלטן. פארוואס? ווייל. די רבי גיט קודם נוסף אין א חצאי ריבוע דערנאך וועט ער זאגן וואס די סיבה נוסף אויף דעם וואס רשי לערנט לויטן ספרי אז משה האט זיך פורש געווען מן האישה נישט מדעתו נאר ווייל אמרתי לו לפרוש מן האישה ואתה פה עמוד עמדי די רבי ברענגט אראפ ס'דא צוויי דעות צו פירש מדעתו או פירש על פי הציווי די רבי ברענגט אראפ אין אבות דרבי נתן רעדט ער וועגן דעם אז ס'געווען צוויי דעות אבער רשי אליין האלט דאך אז ס'געווען נישט מדעתו רשי ברענגט אראפ פון ספרי, אין פרשת בהעלותך ברענגט רשי אראפ און אז אז ער האט פורש געווען פון די אישה ואתה פה עמוד עמדי, ואתם שובו לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי, גיי אוועק פון די ווייב, און עס איז דאך נישט היפך העניוות צו דערציילן אז ער האט מקיים געווען א ציווי השם, במילא קומט אויס אזוי, דו האסט געוואלט זאגן אז משה רבינו האט אים נישט געענפערט ווייל ער האט געוואלט ער איז א ענו און האט נישט געוואלט דערציילן ווייל קיינער ווייסט נישט, אויב דער אייבערשטער האט אים עס געהייסן טון איז דאך שוין נישט קיין ענין פון עניוות, איז דאך פארקערט, דערצייל זמרי'ן אז דער אייבערשטער האט מיר געהייסן פורש זיין מן האישה, האב איך פורש געווען, אבער דו גייסט ערשט חתונה האבן דו ווילסט ערשט גיין און טון עבירות מיט כזבי'ן, טארסט נישט, זי איז א בת פון ארמים, זי איז א בת עכום און מ'טאר נישט לעבן מיט איר. במילא אבער איז במילא פאלט אראפ די גאנצע מעשה, זאגט די רבי נוסף אויף דעם איז דא נאך א שווערערע שאלה, די סיבה פון פרישת משה מן האישה זאגט מען אז עס איז דערפאר וואס ער איז געווען א נביא, פארוואס האט ער פורש געווען? ווייל ער איז געווען א נביא, ווי רשי ברענגט אראפ קלאר פון ספרי ווי גערעדט שוין פריערט אז ציפורה האט געזאגט אוי לנשותיהם של אלו אם הם נזקקים לנבואה, אויב זיי גייען ווערן נביאים און זיי רעדן מיטן אייבערשטן, יעמאלט שיהיו פורשים מנשותיהם, ווי שטייט קלאר אין גמרא אין שבת, ווי משה רבינו האט געזאגט, אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, מוז ער זיך, מוז ער זיך אוועקגיין פון די ווייב, גייט ער אוועק פון די ווייב, ווייל ער איז א נביא, דער אייבישטער הייסט אים אוועקגיין פון איר ווייל ער איז א נביא, בעת אז על פי הנל האט ער איר געמוזט מגרש זיין מצד דעם איסור גיורת לכהן, קומט דאך אויס אינגאנצן אפגעפרעגט די גאנצע מעשה, דאס האט מען געוואלט זאגן. אז ער האט זיך געגט ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל זיך גט'ן, ווייל ער איז א נביא און ער רעדט מיט'ן אייבערשטן זאל ער זיין אלעמאל טהור, און ער קען רעדן מיט'ן אייבערשטן דערפאר מוז ער זיך גט'ן, לכאורה קומט אויס אויב דער אייבערשטער וואלט אים נישט געהייסן זיך גט'ן לכאורה, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿיר און פֿערציק, בפרט אויב דער פירוש איז מצד הציווי ואתה פה עמוד עמדי דערפאר דארפסט זיך גט'ן, קומט אויס אז לולא ציווי זה לא היה פורש מן האישה, צוליב דעם וואס זי איז א וואס זי איז א גיורת און ער איז א כהן וואלט ער זיך נישט אפגעגט פון איר, פאלט דאך אראפ די גאנצע זאך וואס וויל זאגן אז אז דאס וואס זמרי האט געפרעגט האט ער אים געפרעגט וויבאלד עס איז א גיורת טארסטו א כהן טארסטו נישט חתונה האבן מיט איר, און משה רבינו האט אים נישט געענטפערט ווייל ער איז געווען א ענוו, פאלט אפ ביידע זאכן, ערשטנס אז עס איז נישט שייך קיין עניוות דא ווייל דער אייבערשטער האט אים עס געהייסן, איז ער מקיים דעם אייבערשטנ'ס רצון דארף ער נישט זיין קיין ענוו, און צווייטנס, לויט ווי איך, לויט ווי די שווערסטע שאלה אויף דעם איז, לויט ווי איך זעה, האט ער זיך דאך אפגעגט ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט עמוד עמדי, ווייל ער, ווייל ער איז א נביא, און ער, כל שעה ושעה רעדט דער אייבערשטער מיט אים, אויב אזוי קומט אויס אז ווען נישט דעם וואלט ער געמעגט בלייבן זיצן מיט איר, בלייבט דאך ווייטער די שאלה, ווי האט ער געקענט זיצן מיט איר, בלייבט אונז ווייטער די זעלבע שאלות, די זעלבע שאלה בלייבט אונז איבער, וואס איז געווען זמרי'ס שאלה, פארוואס האט מען אים נישט געענפערט, און ווי האט משה טאקע געמעגט חתונה האבן מיט ציפורה. אות ה' דא דער רבי אראפברענגען דעם חידוש דער ביאור אין דעם עס שטייט אין משנה די גמרא אין משנה אין יבמות זאגט אירס א כהן הדיוט את האלמנה א כהן גדול טאר דאך נישט חתונה האבן מיט אלמנה אבער א כהן הדיוט מעג דאך אירס הדיוט את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול ער האט געמאכט א אירוסין מיט א פרוי וואס איז געווען א אלמנה, און ער איז געווארן א כהן גדול, א כהן גדול טאר דאך נישט נעמען קיין אלמנה, וואס איז זיין דער דין דא? זאגט די משנה, יכנוס, ער זאל, אז ער מעג, ער מעג כונס זיין, ער מעג איר ארייננעמען אין שטוב און לעבן מיט איר. נאר צו מסביר זיין בקיצור וואס טוט זיך דא, ס'איז געווען אמאליגע צייטן איז געווען אז מ'האט געמאכט א קינין, מען האט געמאכט קידושין און מען האט געגעבן דעם טבעת און מען האט געזאגט הרי את מקודשת לי, אבער זיי האבן נאכנישט געלעבט צוזאמען, ס'איז נישט געווען דער ענין פון חופה מיט די כתובה מיט שבע ברכות איז נאכנישט געווען, אזוי איז געווען ס'געווען א סדר פון צוויי, און חס ושלום טאמער האבן זיי נישט געוואלט גיין צו די חופה און נישט און נישט מאכן די ענין פון נישואין האט מען געדארפט האבן א גט, ווייל ס'איז שוין געווען דער ענין פון טבעת און ס'איז שוין געווען דער ענין הרי את מקודשת מיט אלע זאכן, און די מינוט וואס ס'איז געווען די אירוסין איז זי שוין געווארן אסור לכל העולם, און די זעלבע צייט האט זי נישט געטארט מיט אים אויכעט לעבן ביז זי וועט מאכן חופה חופה און דער ענין פון כתובה מיט די שבע ברכות, ממילא איז דא רעדט זיך אז אויב א כהן האט אירס האט ער מארס געווען, האט ער נאר צוליב סיבות האט מען עס מבטל געווען, און היינט מאכט מען אלע זאכן גלייך אונטער די חופה, מאכט מען סיי די אירוסין, ברכות אירוסין, און מען מאכט ברכות קידושין, און מען מאכט דארטן אויכעט די שבע ברכות מיט הרי את מקודשת, מיט אלס מאכט מען מיט איין מאל. איז דער דין איז אז אויב האט ער מארס געווען, האט ער מקדש געווען הרי את מקודשת פריער, און ער איז געווארן א כהן גדול, יכנוס מעג ער חתונה האבן מיט איר. די גמרא לערנט עס אפ, פון וואנט ווייסט מען עס? וויבאלד עס שטייט יקח. אישה, אז וויבאלד דער יקח אישה די אירוסין איז געווען בהיתר, ווען ער האט איר גענומען, ווען ער האט איר מקדש געווען, איז געווען בהיתר דאך געווען א כהן, א כהן מעג חתונה האבן מיט אן אלמנה, מעג ער לכתחילה ענדיגן די לקיחה און קונה זיין די אלמנה, ממילא מעג ער יעמאלט ענדיגן די לקיחה, מאכן דעם ענין פון חופה און די שבע ברכות מיט די כתובה מיט אלץ, און ער מעג חתונה און ער מעג קונה זיין און אנהייבן לעבן מיט די אלמנה, הגם אז ס'איז דאך לכאורה קוקט דאס אויס ווי ס'איז ווי ער נעמט איר ערשט אריין, זאגט די גמרא ניין, שטייט אי כי יקח איש אישה, די קיחה איז שוין געווען, זי איז שוין זיין ווייב, זי איז אסור על כל העולם, יעצט אז ס'קומט אזא כהן גדול און ער וויל גיין איר ארייננעמען אין שטוב און טאקע חתונה האבן אינגאנצן און לעבן מיט איר, מעג ער עס טון. איז אויב איך זאג אז עס מעג זיין אזא זאך, איז עס א כל שכן וקל וחומר בנידון דידן, קען איך ארויסלערנען פון די משנה קען איך ארויסלערנען אז ס'איז א קל וחומר ביי אונזער ווען מיר רעדן וועגן משה רבינו, און נישט נאר די אירוסין נאר אויך די נישואין זענען געווען בהיתר. דער רבי ברענגט אראפ אין תוספות דיבור המתחיל אין יבמות שטייט דארט נשא קודם שנתמנה, משה האט חתונה געהאט מיט איר פאר ער איז נאך נתמנה געווארן פאר דער אייבשטער האט מיט אים גערעדט, משמע דלא צריך קרא שיכול לקיימה משום דנשא בהיתר, זאגט דער רבי איך דארף אפילו נישט האבן דעם פסוק פון כי יקח איש אישה, כי יקח אישה, פארוואס? ווייל ער האט שוין אפילו חתונה געהאט מיט איר הונדערט פראצענט נאך פאר ער איז נתמנה געווארן, ווי תוס' ברענגט אראפ אין יבמות. איז עס א כל שכן וקל וחומר בנידון דידן וואו ניט נאר די אירוסין, אפילו אז איך זאג ביי א כהן אז ער האט מארס געווען, ער איז געווארן א כהן גדול מעג ער איר ארייננעמען דערנאכדעם אפילו עס איז געווען נאר אירוסין, נאר דא דארט נאר אויך די נישואין זענען געווען בהיתר ביי משה רבינו, אזוי אויך נאכדעם ווי משה איז געווען א איז געווארן א כהן איז בת יתרו געווען מותרת לו כאטש זי איז געווען א גיורת. קומט אויס זייער געשמאק פארענטפערט אז דערפאר האט משה רבינו געמעגט בלייבן מיט איר, וויבאלד עס איז געווען דער ענין פון יקח האט ער גענומען, עס איז געווען נישט נאר אירוסין נאר עס איז געווען נישואין אויכעט, און ער האט שוין געהאט קינדער מיט איר, מיט אלץ פאר מתן תורה, ממילא האט ער געמעגט זיצן מיט איר. דער רבי טוט פרעגן נאר א שאלה לכאורה אויף דעם און טוט עס גלייך ענטפערן, לכאורה קען מען אבער פרעגן אויף דעם, עס איז א געוואלדיגער געשמאקער חידוש אבער כ'קען דאך עס אפפרעגן, דאס וואס משה האט חתונה געהאט מיט ציפורה בהיתר איז דאך געווען פאר מתן תורה, יא, ס'איז געווען פאר מתן תורה, און היות אז אידן האבן דעמאלט געהאט א דין פון בני נח, און ס'איז דאן איבערהויפט נישט געווען דער גדר הלקיחה פון נאך מתן תורה, דער רבי ברענגט אראפ א גאנצן ענין פון רמב"ם, ווי קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, מכניסה לתוך ביתו, און ווי ס'איז געווען דערנאך און כיוון שניתנה תורה ונצטוו ישראל, יקנה אותה תחילה קודם דארף מען קונה זיין די ווייב דארף דארט מעגען לעבען מיט איר מילא אייב אזוי קומט ארויס א געוואלדיגע שאלה אויף דעם גאנצען חידוש וואס די רבי זאגט איז דאך איבערהויפט נישט געווען דער גדר פון לקיחה פון נאך מתן תורה מוז מען דאך זאגען זייער געשמאק אז נאך מתן תורה האט ביי אידען געדארפט זיין מחדש קידושין ולקיחה דנשותיהן על פי תורה אז ס'איז נישט געווען גענוג דער רבי ברענגט אראפ אין הערה נײַן און פֿערציק אז אויף דער דין גר שנתגייר ואשתו עמו שצריכים חופה וקידושין, אויב א גר זיך מגייר מיט זיין ווייב דארפן זיי האבן חופה וקידושין, איז לכאורה דא אויך די זעלבע זאך, אז נאך מתן תורה איז די אלע וואס האבן געהאט חתונה געהאט פריער איז דאך געווען א חתונה פון בני נוח, יעצט איז נתחדש געווארן דער דין פון לקיחה כי יקח אישה, דארפן חתונה האבן דארפן נאכאמאל מאכן קידושין, איז דאך אויב אזוי זאגט דער רבי הדרא קושיא לדוכתא, קומט דאך צוריק די קשיא, ווי האט משה געמעגט מקדש זיין ציפורה נאך מתן תורה, קומט דאך אויס אז נאך מתן תורה האט ער געדארפט מקדש זיין נאכאמאל, ווי קומט דאס אז ער האט געקענט מקדש זיין נאכדעם נאכאמאל? זאגט די רבי איז עס נישט קיין קשיא, דער רבי זאגט דער חידוש וועט בלייבן א חידוש אז ער האט געמעגט אז ער האט געמעגט חתונה האבן מיט איר, איז עס נישט קיין חידוש, איז עס נישט קיין קשיא, ווייל נוסף אויף דעם וואס די נייע לקיחה איז דאך זיכער געווען תיכף לאחרי מתן תורה, במילא בנוגע משה איז דאס געווען איידער ער איז געווארן א כהן בימי המילואים נאך הקמת המשכן, משה רבינו האט חתונה געהאט מיט ציפורה, ער האט געהאט צוויי קינדער, דערנאכדעם איז געקומען מתן תורה, איז געווארן אויס בני נח און מ'האט געדארפט האבן חתונה האבן נאכאמאל, און משה רבינו האט חתונה געהאט מיט איר גלייך נאך מתן תורה, ווען איז ער געווארן א כהן? קומט אויס אז א כהן איז ער געווארן כמעט אין א יאר ארום, מתן תורה איז געווען ו' סיוון, דערנאך איז געווען תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, און אין כ"ג אדר האט מען אנגעהויבן מאכן די שבעת ימי המילואים, יעמאלט איז ער געווארן א כהן, ממילא האט ער דאך חתונה געהאט מיט איר אפילו דעם נאך מתן תורה מיט א אופן פון כי יקח אז ער האט חתונה געהאט מיט איר מיט א מיט קידושין ווי ס'איז ווי די רבי זאגט אז נאך מתן תורה האבן אלע געדארפט מאכן קידושין מחדש ס'זאל זיין א לקיחה על פי תורה האט ער עס געטון און ס'איז געווען פיין איז אפילו אויב מען וועט אננעמען איז ממילא דאס זייער פארשטאנדיג, איי ס'איז דאך דא, מען זאגט דאך ס'קען זיין איין סברה איז אז משה רבינו איז געווען א כהן כל ימיו, איז אפילו אויב מען וועט אננעמען אז לויט דער דעה אז משה כל ימיו כהן היה האט זיין כהונה זיך אנגעהויבן תיכף ביי מתן תורה, איז עס אויך נישט קיין קשיא, לכאו' איז דאך א קשיא אויב אזוי איז דאך עכט שווער, ווי האט ער געקענט מיט איר חתונה האבן נאכאמאל נאך מתן תורה, ער איז דאך געווען. זי איז דאך געווען א גיורת, און א גיורת יעמאלט איז אסורה לכהן, איז פאר מתן תורה האט חתונה געהאט מיט איר איז פיין, אבער נאך מתן תורה האט מען געדארפט מאכן נאכאמאל לקיחה, אלע האבן געדארפט חתונה האבן נאכאמאל, ווייל ס'דארף זיין א ענין פון נישואין על פי תורה, איז משה רבינו האט שוין נישט געקענט, לויט די שיטה, לויט די שיטה אז ער איז געווארן א כהן נאר ביי שבעת ימי המילואים איז זייער פארשטאנדיג, אבער לויט דעם איז נישט פארשטאנדיג, איז זאגט דער רבי ס'איז אויכעט נישט קיין קשיא, פארוואס? זייער געשמאק, ווייל אויפן פסוק, ס'איז א פסוק אין שמות, וילך אין פרשת שמות שטייט וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. עמרם איז געגיין און האט חתונה געהאט מיט יוכבדן נאכאמאל, און דערנאכדעם איז אים געבארן געווארן משה. דרש'נט די גמרא, שעשה לו מעשה לקחים. וואס מיינט שעשה לו מעשה לקחים? די גמרא אין סוטה זאגט שעשה בו מעשה לקחים, וואס דער פשט אין דעם איז אז עמרם האט איר מקדש געווען מיט ליקוחים פון נאך מתן תורה. ס'איז דאך שוין געווען נאך מתן אז ער אז ער האט חתונה געהאט מיט איר אין מצרים האט ער גענומען אין איר ער דעם לשון פון די גמרא שעשה בו שעשה לו מעשה ליקוחין וואס מיינט דאס האט ער מקדש געווען אין א אופן פון נאך מתן תורה ממילא עט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג און דרך אגב עט דער רבי מחדש זיין נאך עפעס דערמיט זענען מפרשים מסביר וואס דער רמב ם זאגט ובמצרים נצטווה עמרם במצוות יתירות עמרם האט איז נצטווה געווארן במצוות יתירות. עס ברענגט זיך אראפ אין אין רמב ם ברענגט זיך אראפ אין הלכות מלכים ברענגט זיך אראפ און די גמרא ברענגט עס אראפ אויכעט אז וואס איז געווען דער סדר פון די מצוות וואס דער אייבישטער האט געגעבן אז דער אייבישטער האט געגעבן צו אדם הראשון זעקס מצוות נח האט ער צוגעגעבן אבר מן החי פון דארטן נעמט זיך דער ענין פון שבע מצוות בני נח צוזאמען מיט דעם איז דאס זיבן זעקס, און איינע וואס נח האט געקראגן. נאכדעם איז געקומען אברהם, האט אים דער אייבישטער געגעבן ברית. געקומען יצחק, האט דער אייבישטער אים געגעבן מילה בשמיני. געקומען יעקב, האט אים דער אייבישטער געגעבן גיד הנשה. דערנאך שטייט אז שבת איז געגעבן געווארן במרה, און דער רמב ם זאגט אז במצרים נצטווה עמרם במצוות יתירות, עמרם איז געווען דער וואס האט געקראגן נאך מצוות אין מצרים. זאגט דער רבי וואס לכאורה איז עס נישט מובן. נישט פארשטאנען, דער רבי זאגט אז דער כסף משנה פרעגט די זעלבע שאלה, וואו געפינט מען אז נצטווה עמרם במצוות איסורות? מען טרעפט נישט אין קיין ארט אז עמרם האט געהאט אן עקסטערע נייע מצוות, נאר דאס איז די מצוה פון קידושין וואס איז שוין געווען אין מצרים. געוואלדיג! געוואלדיג ממש! ממילא קומט אויס אז ווען עמרם האט חתונה געהאט מיט יוכבד איז איינע פון די נייע מצוות וואס וואס דער רבי וואס דער רמב ם זאגט במצרים נצטווה עמרם במצוות יתירות איז געווען דער ענין פון קידושין אזוי ווי נאך מתן תורה ווי די לשון איז געווען פריערט עשה לו מעשה ליקוחין אזוי ווי נאך ממילא פאלט אראפ די גאנצע שאלה שוין וויבאלד אז אויך פאר מתן תורה זענען די קידושי אישה געווען ביי אידן אין אן אופן פון לקיחה פון נאך מתן תורה איז משה רבינו האט חתונה געהאט מיט ציפורה איז דאך געווען נאך פאר ער איז נתמנה געווארן און עס איז נאך געווען אין מדין ממילא די קידושין וואס ער האט געמאכט איז דאס געווען אויף אזוי ווי נאך מתן תורה האט ביי זיי נישט געדארפט זיין נייע קידושין נאך מתן תורה די פריערדיגע קידושין זענען געבליבן בתוקפן אויך נאך מתן תורה, ממילא איז שוין פארשטאנדיג פארוואס לויט דעם גייט אראפ די גאנצע שאלה, און לפי זה איז מובן אז דער יקח אישה פון משה רבינו איז געווען בהיתר, וויבאלד עס איז וויבאלד עס איז געווען פאר מתן תורה, און ער האט ציפורה נישט געדארפט נאכאמאל מקדש זיין נאך מתן תורה, ממילא אז אויב ער וואלט געדארפט טאקע מקדש זיין נאך מתן תורה, וואלט טאקע געווען א שאלה ווי ווי מעגסטו חתונה מיט איר, ער האט דאך חתונה געהאט מיט איר פאר מתן תורה אין א אופן פון כי יקח ווי די קידושין זענען חל נאך מתן תורה ווי די רבי ברענגט די געשמאקע ראיה און דרך אגב פארשטאנדיג א רמב"ם וואס דער דער כסף משנה דער רדב"ז פרעגן אויף אים וואו זעט מען אז נצטווה עמרם דער רבי לייגט צו אז מען קען זאגן אז נצטווה עמרם איז דער ענין פון קידושין אזוי ווי נאך מתן תורה

און אויכעט פארוואס משה האט אים גארנישט געענטפערט אויף זיין טענה, איז איין שאלה האט מען געענטפערט זייער זייער געשמאק מיט א חידוש נפלא ביותר, יעצט וועט מען מסביר זיין וואס טוט זיך דא מיט מיט מיט זמרי, וואס זמרי פרעגט א שאלה, וואס איז די שאלה געווען און פארוואס מען ענטפערט אים נישט. דער רבי מסביר אזוי, זמרי האט נישט געהאלטן פון דער ילפותא פון תורה שבעל פה, פון יקח אישה הנ"ל, און לשיטתו האט משה געמוזט מגרש זיין בת יתרו, זמרי, זייער געשמאק. זמרי האט נישט געהאלטן פון דעם חידוש וואס דער רבי האט ערשט געזאגט אז ס'איז געווען דער ענין אז אין תורה שבעל פה שטייט כי יקח אישה אז די קידושין פון פאר מתן תורה איז געווען אזוי ווי די זעלבע קיחה פון נאך מתן תורה, האט ער דאך געהאלט האלט דאך זמרי אז משה רבינו דארף חתונה האבן נאכאמאל, חתונה האבן נאכאמאל טארסטו נישט, ביסט דאך שוין יעמאלט געווארן א כהן ביי מתן תורה לויט די דעה אז ער איז געווען כל ימיו א כהן פון מתן תורה ממילא האט ער איר געדארפט אפגט'ן, דאס איז געווען די טענה פון זמרי. וויבאלד אז דארפסט נאכאמאל מקדש זיין, און נאכאמאל מקדש זיין קענסטו נישט ווייל דו ביסט א כהן, און זי איז דאך א גיורת, ממילא דאס איז געווען זיין שאלה. משה, דאס איז געווען זיין שאלה, זייער פארשטאנדיג יעצט וואס זיין שאלה איז געווען, זייער געשמאק. יעצט וועט ער ערשט פארענטפערן פארוואס משה האט אים נישט געענטפערט. משה האט נישט געקענט ענטפערן מיטן לימוד פון יקח אישה, משה האט דאך אים געקענט זאגן אז סשטייט א פסוק כי יקח אישה, און מלערנט ארויס פון דעם אז די קיחה פון פאר מתן תורה איז די זעלבע ווי נאך מתן תורה ווי מ'האט געלערנט פריערט וועגן דעם ענין ווי סשטייט אויף שעשה לו מעשה ליקוחין ווי די גמרא זאגט אויף עמרמ'ן, האט משה געקענט ענטפערן אז יקח אישה, איך האב חתונה געהאט מיט איר יעמאלט אין מדין אויפן זעלבן אופן ווי מ'האט חתונה מיט זעלבע קיחה און קידושין ווי נאך מתן תורה, ממילא בלייבט זי מיין ווייב און איך דארף איר נישט גט'ן, פארוואס האט ער עס נישט געקענט זאגן? ווייל דער דין איז, דער רבי ברענגט אראפ דעם רמא, און ס'ברענגט זיך אראפ אין גמרא יבמות, זאגט דער רמא אזוי, דער דין איז אז א תלמיד חכם וואס איז מורה הלכה, א תלמיד חכם וואס ער דארף זאגן עפעס א הלכה, און איז א נוגע בדבר, איז ער נישט באגלויבט בשעת מעשה צו זאגן כך קיבלתי. אויב ער איז נישט נוגע בדבר קען ער זאגן כך קיבלתי און ער פסק'נט אזוי, אבער אויב ס'איז איהם נוגע, אויב ער איז נוגע טאר ער נישט. משה איז דאך געווען א נוגע בדבר, ווייל די גאנצע שאלה איז דאך געווען בת יתרו מי התירה לך, וויל ער אים ענטפערן אז וואס? ער וועט אים ענטפערן אז איך האב געמאכט א איך האלט אז ס'שטייט יקח אישה אט די קיחה איז שוין געווען פון פריערט אויכעט, און ער וועט אים זאגן כך קיבלתי, זאגן איך גלייב דיר נישט, קענסט עס נישט טון וויבאלד אז דאס איז א נוגע בדבר. דער רבי זאגט אין הערה, ווי קומט אויס אז קיינער פון די אידן דארטן וואס איז געשטאנען האט נישט געענטפערט זמרין דעם לימוד, אז ס'איז דא יקח אישה, און און און דער פסק הלכה איז אז אויב זיי האבן עס געהערט פון אים פריער מעגן זיי מעגן זיי עס זאגן, האבן זיי דאך עס געקענט זאגן, זאגט דער רבי עס קען זיין צוויי זאכן, ערשטנס קען זיין אז משה האט נאך נישט געלערנט די אידן אט דעם לימוד אז יקח אישה, אז יקח אישה מיינט אז די קיחה פון פאר מתן תורה איז געווען די זעלבע זאך ווי נאך מתן תורה, און דער רבי ענפערט און פרעגט ווי קומט דאס אז אהרן מיט זיינע קינדער האבן עס נישט געזאגט, ווייל זיי זענען דאך ווייטער קרובים צו משה, אויב זענען קרובים צו משה זענען זיי דאך נישט נאמן צו זאגן כך קיבלתי ממשה. וואו געפינען מיר אזא זאך? זאגט דער רבי, על דרך ווי מיר זעען עס ביי מחלוקת קורח. ער וועט מסביר זיין פארוואס משה האט אים נישט געענטפערט, וויבאלד אז ער איז געווען א נוגע בדבר, מיר זעען ביי קרח אויך די זעלבע זאך, מיר זעען ביי מחלוקת קרח וואס צוזאמען מיט זיין קריגן אויף כהונת אהרן איז ער אויך געקומען מיט פאלשע טענות און שאלות וועגן מזוזה, יא, שטייט אין ירושלמי, שטייט אין סנהדרין, שטייט אין תנחומא, אז ער איז געקומען מיט מיט מיט צוויי שאלות איז ער געקומען, בית שמלא ספרים, מהו שיהא חייב במזוזה. זאגסט אז מען דארף האבן א מזוזה פאר א שטוב, ווי איז אז די שטוב איז פול מיט ספר תורות, האב איך דאך דארטן גאנץ תורה, נישט נאר די פרשה פון מזוזה, דארף איך א מזוזה אויפן טיר אדער נישט? און אויך האט ער געפרעגט תכלת, אז איין אז איין איין איין חוט פון תכלת קען פטר'ן א גאנצן טלית, טלית שכולו תכלת, מה ש מהו שתהא חייבת בציצית, צו דען דארף זי האבן בכלל ציצית? און מען געפינט ניט אז משה זאל אויף די שאלות ענטפערן מיט א לימוד פון תורה שבעל פה, פארוואס האט משה נישט געענפערט? משה האט נאר געענפערט חייבת ווייל ס'שטייט, דער ירושלמי זאגט, דכתיב גדילים תעשה לך, איז אפילו אויף א טלית שכולו תכלת אויכעט, און ס'שטייט דאך וכתבתם על מזוזות ביתך, און ס'שטייט דאך אין תורה, ווייס איך אז אפילו די בית מלא ספרים דארף אויכעט האבן א תורה, פארוואס האט משה נישט געענפערט מיט א לימוד פון תורה שבעל פה? ער האט נאר געזאגט ואם בריאה יברא ה' וגומר. האט אים געזאגט אויב אויב ס' אויב אז בריאה יברא ס'וועט זיך עפענען די ערד און זענען אלע אריין גיין דארטן, זאג איך לכאורה פארוואס האט ער אים דארטן נישט געענפערט, זאגט דער רבי די זעלבע זאך וואס האט אים דארט נישט געענפערט דאס דא איז אויך די זעלבע זאך, און די הסברה איז כנזכר לעיל, דא ביי משה רבינו האט נישט געענפערט האט נישט געענפערט זמרי ווייל ער איז א נוגע בדבר קען ער אים נישט זאגן כך קיבלתי מהר סיני, משה איז געווען א נוגע בדבר. ערשטנס איז ער געווען א ברודער פון אהרן זאגט דער רבי אין הארה זעקס און זעכציק, און בפרט אז די מחלוקת פון קרח איז דאך געווען אויף משה'ן אויכעט, נישט נאר אויף אהרן'ן, זיכער א נוגע בדבר, און דערפאר וואלט ער סיי ווי נישט געווען באגלויבט אויף דעם, ער וואלט נישט געווען באגלויבט צו זאגן אז אז מ'איז מחוייב מיט די אלע זאכן, האט ער אים נישט געענפערט, וואס האט ער אים געענפערט? ואם בריאה יברא, אויב דו ווילסט זיך שלאגן, איך טו נישט קיין זאך פון זיך, דער אייבערשטער האט מיר געהייסן, בריאה יברא השם, יעמאלט וועט איר וויסן אז דער אייבישטער האט מיר געשיקט און די אלע זאכן וואס איך טוה, האט אים גארנישט געענטפערט בכלל אויף דעם ענין פון פון פון פון ציצית לויט לויטן פירוש אין חומש. איז ממילא קומט אויס זייער זייער פארשטאנדיג אלע שאלות זענען אראפגעגיין, זמרי האט געפרעגט ווי קענסטו לעבן ווי קענסטו לעבן מיט איר, און ס'איז אראפגעגיין אלע שאלות, משה האט חתונה געהאט מיט איר פריער פאר ער איז געווארן א כהן, און ער האט מקיים געווען דעם ענין פון יקח איז דאס געווען אויף א אופן פון נאך מתן תורה האט ער נישט געדארפט חתונה האבן מיט איר נאכאמאל, זמרי האט נישט געהאלטן פון דעם ענין פון יקח דערפאר האט ער געפרעגט משה רבינו ווי קענסטו זיצן מיט איר, און משה האט אים נישט געענטפערט ווייל ער איז נוגע בדבר קען ער אים נישט ענטפערן, פשוט מבהיל געשמאק ווי יעדע זאך קומט אויף זיין פלאץ, אוי זיין איז זיין די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם. א געוואלדיגע געשמאקע הוראה, און אויכעט דעם קשר פון די פרשה מיט מיטן חג הגאולה פון י"ב י"ג תמוז וואס פאלן אויס די וואך אין פרשת בלק, די הוראה פון ענין הנ"ל. נישט אלעמאל זוכט מען צו ענטפערן יענעם אויף זיינע שאלות. נישט אלעמאל דארף מען זוכן ענטפערן. אמאל איז יענער גאר אויסן מיט זיין שאלה צו מתיר מאכן א מדינית. ער קומט נישט פרעגן קיין שאלה, ער קומט ער וויל מתיר זיין די מדינית צו אים דערפאר קומט ער פרעגן. ווען זיין כוונה איז לשם שמים, דארף זיין ענה אפילו א כסיל כאולתו, דארף ענטפערן אפילו א כסיל אויכעט כאולתו. ווי עס שטייט אין משלי אין קאפיטל אין קאפיטל כ"ו פסוק ה, ענה אפילו א כסיל כאולתו. ווען ער פרעגט אבער אין דברי תורה מיט דער כוונה צו מתיר מאכן דאס וואס תורה אסר'ט, ווען ער קומט פרעגן א שאלה ווען איינער קומט פרעגן לשם שמים, דארף אים ענטפערן אפילו ער פרעגט א שטות'דיגע שאלה, אבער איינער קומט פרעגן א זאך ער וויל מתיר זיין א זאך וואס איז אסור, דעמאלט דארף זיין די הנהגה, אין זעלבן שורה אין זעלבן משלי שטייט אל תען כסיל כאולתו, דאס איז דער חילוק פון תען, ענה, און אל תען, דער וועג צו מנצח זיין אזא מנגד אויף תורה איז נישט דורך שקלא וטריא, האב נישט מיט אים קיינע געשעפטן, נאר מיט א תוקף וואס איז למעלה מטעם ודעת. און אזוי אויך ביי יעדערן ביי זיך, דאס קען מען זיך אפלערנען פון דעם, ווען דער מלך זקן וכסיל, ווי ער ווערט אנגערופן אין קהלת, וואס גייט אויפן יצר הרע, דער יצר הרע, ער קומט דיר מבלבל זיין, דארף מען זיך נישט אריינלאזן אין א שקלא וטריא מיט אים, האב נישט קיין ויכוחים מיט אים, האב נישט קיין געשעפטן מיט אים, נאר מען דארף גלייך טון מיט תוקף, וואס דארף מען טון? ווי די גמרא זאגט אין סוכה, משכהו לבית המדרש וכו',

דער דין ברענגט זיך אראפ אין גמרא אין סנהדרין, ברענגט זיך אראפ אין רמב ם אין הלכות איסורי ביאה און אין טור און אין רמ א, ברענגט זיך אראפ הבא לימלך אין מורין לו, ס'איז נאר ווען קנאים פוגעים בו אבער מ'קען פרעגן זאגט מען אים נישט הלכה ואין מורין כן, נאר ער האט מקנא געווען קנאת השם, וואס איז קנאת השם בקנאו את קנאתי, ער האט מקנא געווען דעם אייבערשטנ'ס קנאה און זיך מוסר נפש געווען צו הרג'נען זמרי, דער רבי ברענגט אראפ אז די מסירות מסירות נפש פון פנחס'ן איז געווען א אמת'ע מסירות נפש וואס איז העכער פון אלע מדידות והגבלות און ס'קומט נאר פון יחידה שבנפש, און ער האט דאך נישט געוואוסט אז דער אייבערשטער וועט מאכן דארטן יעמאלט צען ניסים, אז אויפן זעלבן שווערד האט ער געכאפט האט ער געכאפט זמרי מיט כזבי און האט זיי ביידן אויפגעהויבן צוזאמען, זענען נאך געווען אינמיטן אויף די עבירה, און אויכעט ווי האט ער געקענט ארויסגיין פונעם אוהל ווייל עס האט זיך אויפגעהויבן די אלע ניסים וואס ווערט וואס ווערט דערציילט אין די גמרא, און אויכעט אויף אזוי ווייט, וואו איז געווען די מסירות נפש אויף אזוי ווייט, אז זמרי האט דאך אים געקענט הרג'נען, ער איז געווען א רודף, ער קומט אים הרג'נען, הבא להורגך השכם והורגו. אות ח'. די חג הגאולה פון י ב י ג תמוז, יעצט וועט מען טרעפן א זאך וואס איז זייער ענדליך צו דעם ענין פון פון דעם.

נישט קוקנדיג אויף די טענות פון געוויסע מענטשן, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט טענות אז ס'איז נישטא קיין חיוב זיך צו מוסר נפש זיין על כל צעד ושעל וכו', איז ביים בעל הגאולה והשמחה געווען דער בקנאו את קנאתי, וויבאלד עס איז דעם אויבערשטנ'ס א זאך, קנאתי, האט ער זיך נאכאנאנד מוסר נפש געווען בפועל אויף הרבצת התורה והיהדות, אין א אופן פון ממש מסירות נפש בפועל ממש, און אויף אלע סארטן זאכן על כל צעד ושעל, וויבאלד אז ס'רעדט זיך נישט וועגן אים, ס'רעדט זיך וועגן קנאתי פונעם אויבערשטן, איז ביי אים נישטא קיין חכמות, ביי אים איז נישטא קיין שאלות, ער האט זיך אלעמאל מוסר נפש געווען. די מסירות נפש קען זיין בכמה אופנים ומהם. דערביי צולייגן נאך א געשמאקן ווארט, ווי ס'איז געווען דער ענין פון מסירות נפש, ס'קען זיין אויף אפאר סארטן אופנים. נאר צולייגן וואס מיר ווייסן פונעם פריערדיגן רבי'ן אז לכאורה האט זיך מוסר נפש געווען וואלט האט מען דאך געקענט עס איז געווען דער ענין וואס מ'האט אים געוואלט עס איז געווען א פסק דין לכתחילה אז מ'זאל אים שיסן מיט א קויל חס ושלום מ'זאל אים הרג'נען גלייך דערנאך געווען צען יאר פארשיקן דריי יאר פארשיקן אבער למעשה בפועל האט מען אים געזאגט אז אפשר זאלסטו אויפהערן צו טון אזוי פיל די ארבעט מיט אזא גאנצע טומל מיט אלע זאכן טו שטילערהייט ווייל אנישט וועסטו דאך מבטל זיין די גאנצע ארבעט דיינע אז מ'וועט חס ושלום הרג'נען דעם פריערדיגן רעבן, העט גארנישט ווערן אויפגעטאן. דער פריערדיגער רבי לכאורה האט געענטפערט א פשוטע זאך, זאגט ער, איך טו דאס קנא את קנאתי, איי ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל עס טון ס'וועט בטל ווערן מיין גאנצע ארבעט, דאס דעם אייבערשטנ'ס פראבלעם, נישט מיינע, איך דארף טון וואס דער אייבישטער הייסט מיר, איך דארף טון, אז ס'דא קנאתי פונעם אייבערשטן, דארף איך זיך מוסר נפש זיין. די מסירות נפש קען זיין בכמה אופנים ומהם, א', אין פרשתנו, נישט דורכ'ן נשיא הדור, אין אונזער פרשה איז דאס געווען פון פנחס'ן, נישט פון משה רבינו, דער נשיא הדור איז דאך געווען משה, ווי מ'האט ערשט געלערנט אין פרשת חוקת, האט מען געלערנט נעכטן, שבת האט מען געלערנט אין שביעי האט מען געלערנט דארטן, אז שטייט וישלח משה מלאכים, אמאל שטייט וישלח ישראל מלאכים, זאגט רשי געוואלדיגע געוואלדיגע חסידישע ווערטער זאגט רשי, שנשיא הדור אז משה משה הוא הנשיא הוא הכל והכל הוא הנשיא די גאנץ עם ישראל איז איז אלץ משה רבינו שמשה משה איז נשיא הדור און משה איז אלץ און אלץ איז משה דערפאר אז סשטייט וישלח ישראל מיינט עס משה שטייט וישלח משה מיינט עס ישראל אויכעט ווייל סאיז איין זאך משה איז אלץ איז משה דאס איז נישט געווען סאיז געווען פנחס און אויכעט נאך א זאך וואס איז געווען דארטן אנדערש אז סאיז געווען אין אן אופן פון גבורה

מלכים, קנא קנאתי לה' אלוקי צבקות, און האט נישט געפונען א זכות אויף אידן. ער האט גערעדט, ער האט גערעדט אז די אידן זענען נישט מקיים די מצוות, זעט מען דער ענין פון גבורה אויכעט. דאס איז איין וועג ווי ס'קען זיין דער ענין, אז ס'איז געווען נישט פונעם נשיא, ס'איז געווען אין א אופן פון גבורה. אבער ב', א צווייטן אופן קען זיין, ווי ביים בעל הגאולה והשמחה, ס'איז געווען בקנאו את קנאתי, וואס ס'טוט דער נשיא הדור אליין, דער פרידיגער רבי האט דאס געטון, ער איז געווען דער נשיא הדור. און באמת קען מען זאגן און דער רבי וויל צולייגן אז אפילו ביי פנחס איז דאס אויכעט געהאט א שייכות צום נשיא הדור, טאקע ער איז נישט דער נשיא אבער עס האט געהאט א שייכות, וויאזוי? אז באמת קען מען זאגן אז אויך ביי פנחס איז די נתינת כח אויף דעם קנא את קנאתי געקומען פון משה דער נשיא הדור, נוסף, דער רבי זאגט אין הערה נײַן און זיבעציק, זייער געשמאק, נוסף אויפן פשטות הענין, וואס עס שטייט דאך קלאר, פנחס האט געזאגט צו משה'ן, לא כך לימדתני,

האט ער אים געהייסן, לכאורה האט ער אים געהייסן עס טון, קומט אויס אז ער האט עס געטון מיט דעם כח פון משה, האט ער געגעבן פנחס'ן דעם כח צו מקנא זיין קנאת השם, און דאס איז איין זאך, איז ממילא קען מען זאגן אפילו ביי פנחס איז געווען פון כח פונעם נשיא, אבער דא אין די ענין פון גאולה פון י"ב י"ג תמוז איז דאס געווען טאקע דער נשיא אליין ממש, און אויך עס איז נישט געווען ווי דארטן אין ענין פון גבורה וואס מען האט געהארגעט מיט אלע זאכן, נאר אין אן אופן פון חסדים, מ'דערציילט שוין פיל מאל, ברענגט זיך אין ליקוטי שיחות און דער פרידיגער רבי אליין אין ספר השיחות תש"ג דערציילט דאס, אז דער בעל הגאולה והשמחה האט געבעטן זיין פאטער, האט געבעטן דעם רבן רש"ב דעם רבן נשמתו עדן, אז זיין נשיאות זאל זיין בחסד וברחמים. דער אויפטוה, אז אויך אן ענין פון קנא את קנאתי, ווערט דורכגעפירט אין אן אופן פון טוב עין הוא יבורך וואס עס שטייט א פסוק אין משלי, און עס שטייט אויך דארטן אז ס'גייט אויף משה, און דער רבי לייגט צו אין דער הערה אז אין זוהר זאגט ער טוב עין הוא יבורך גייט דאס גאר אויף יוסף'ן, און דער רבי לייגט צו אז דאס איז דאך דער נאמען דער ערשטער נאמען פונעם בעל השמחה והגאולה פונעם פריערדיגן רעבן איז דאך זיין ערשטער נאמען געווען יוסף, ווערט דורכגעפירט אין אן אופן פון טוב עין הוא יבורך בחסד וברחמים.